א געזונטן זומער. געזונטן זומער. לנו ולכל ישראל. יא. פרשת קדושים. בצדק תשפט עמיתיך איז דא די וואך א עשה. קוקט אריין אין לשון פון תוספות. רבותינו בעלי התוספות אין מושב זקנים בעלי התוספות. מושב זקנים. זאגט תוספות אזוי. וואס טייטש בצדק תשפט עמיתיך? אם באה עליך מידת הדין, הרי זה מצוות עשה להצדיק עליו הדין, וזה עמיתך הקדוש ברוך הוא, עמיתך מיינט דער אייבערשטער, ובאותה שעה ווען א מענטש איז מצדיק, מצדיק וואס איז געשעהן מיט אים, מצדיק, ובאותה שעה הקדוש ברוך הוא מתפאר על מלאכי השרת, ווען א מענטש ס'גייט אים נישט ווי ער האט געמיינט. ס'גייט אים נישט ווי ער האט געמיינט, און ער איז מצדיק את הדין, איז באותה שעה הקדוש ברוך הוא מתפאר על מלאכי השרת, אזוי לערנט תוס' פשט אין דעם פסוק, בצדק תשפוט עמיתיך, נאכאמאל אם באה עליך מידת הדין, ס'האט נישט געקלאפט ווי דו האסט געמיינט, דו האסט געמיינט די שידוך גייט זיך ענדיגן, האסט געמיינט אז די ביזנעס גייט זיך, יעדע, ס'האט נישט געקלאפט ווי דו האסט געמיינט, אם באה עליך מידת הדין, הרי זה מצוות עשה.

ער דערציילט, ס'איז געווען ביים קריג א פרוי וואס איז אריבער כל המאורעות קשות, ביים מלחמה, ביים קריג, איז זי אריבער אלע שוועריגקייטן אויף א ביטערן אופן, אויף גאר גאר א ביטערן אופן שאין כאן המקום להאריך, זייער א ביטערן אופן. און נאכן קריג איז האט זי חתונה געהאט אין צרפת, אין באי, אין שטאט באי אין צרפת. און לאנגע לאנגע יארן נישט געהאט קע קינדער. לאנגע יארן נישט געהאט קע קינדער. אויך אריבער אזא ביטערע קריג, מ'קען נישט מתאר זיין. לאנגע יארן נישט געהאט קע קינדער. ס'איז געווען א ערב שבת קודש. זי האט געלייגט דעם טשולנט אויפן פייער דארטן. אויפן פייער. און זי איז אראפגעגאנגען אין גראסערי קויפן. זי האט געדארפט איינקויפן. אראפגעגאנגען. און ווי זי איז אראפגעגאנגען איינקויפן, האט זיך אנגעכאפט די פייער אין עפעס א שאפע אין קאך. אין א שאפע, די גאנצע קאך פארברענט געווארן, און ביני לביני די גאנצע הויז געגאנגען למאכולת אש, די גאנצע שטוב פארברענט געווארן, אלעס! די שכנים האבן געזען וואס דא טוט זיך, און זי איז געווען דעמאלטס אין גראסערי, זי איז געווען ווייט, זי האט נישט געוואוסט וואס מען טוט דא, די אידענע וועט אהיימקומען, עס האט דאך א גבול וויפיל א איד קען ליידן, זי וועט אהיימקומען, זי וועט עס שוין נישט קענען אויסהאלטן, קינדער לאנגע יארן נישט, אבער עס איז נישט סתם אז זי האט נישט געקענט, דאס איז בכלל אזא שווערע. שווערע יסורים קשים ומרים און זי איז אריבער דא די שטוב איז געגאנגען און פארברענט געווארן וואס טוט מען דא ווי אזוי זי העט עס נישט קענען איבערטראגן און בימים ההם איז דארטן געווען א אדם גדול מאוד א רם בענקים א גאון א מפורסם ר' מאטל פוגרמאנסקי ער האט געוואוינט דעמאלטס אין צרפת דאס איז געווען דער רם בענקים זענען די שכנים גלייך אראפגעלאפן צו ר' מאטל ער האט געוואוינט דארטן אין געגנט און מען האט אים געפרעגט וואס טוט מען דא. וואס טוט מען דא? זי העט באלד אהיימקומען, די אייבישטער דארף איר, זי העט עס נישט איבערטראגן. זי העט עס נישט קענען איבערטראגן. וואס טוט מען דא? איך, זי גייט דא באלד אהיימקומען. וואס? און ר' מאטל האט אראפגעלאזט דעם קאפ, האט זיך געגעבן א פארטראכט שטארק, געווען אזוי אחוז בשרעפיו, ווי מען זאגט, געווען עפעס אזוי פארטראכט, און האט שפעטער אויפגעהויבן דעם קאפ, האט זיי געזאגט, ר' מאטל, אז מען זאל איר אפווארטן צוויי גאסן פריערט, איידער זי קומט אהיים, איר אפווארטן, מען זאל איר דערציילן וואס איז געשען. און מען זאל איר זאגן אז איך האב געזאגט אז טאמער זי קומט אהיים און זי זעט דאס אלץ און זי איז עס מקבל באהבה, זי וועט נישט ארויסגעבן קיין קרעכץ, זי וועט מקבל זיין באהבה, זאג איך איר צו קינדער אפילו עס איז שלא כדרך הטבע, זאג איך איר צו קינדער אפילו עס איז שלא כדרך הטבע. אזוי האט מען איר געזאגט און מען האט איר טאקע אוודאי געפאלגט וואס ר' מאטל האט געזאגט, מען האט איר אפגעווארט צוויי גאסן פריער און מען האט איר דערציילט וואס עס טוט זיך און מען האט איר געזאגט די הבטחה פון ר' מאטל. זי איז אהיימגעקומען, זי האט געוואוסט א, זי האט געזעהן וואס טוט זיך, זי האט געביסן די ליפן, נישט ארויסגעגעבן קיין קרעכץ, מקבל געווען אלעס באהבה, די אייבישטער האט עס געמאכט און מקבל באהבה, און און אהבה, און און איך, זאגט רבי נפתלי זילבערצווייג, איך בין א זון אירע, איך בין איר זון, אבער ער זאגט ער איז נישט גלייך געבארן געווארן, צום יאר פון די שריפה איז געבארן געווארן א מיידל, צום יאר שפעטער איז געבארן געווארן נאך א מיידל, איך בין דער דריטער, איך בין א זון. וואס איז טייטש באותה שעה הקדוש ברוך הוא מתפאר על מלאכי השרת ווען א מענטש איז מקבל מקבל מקבל וואס די אייבערשטער האט געפירט ער איז מקבל ווי דאס איז ער איז מקבל ווי ס'איז ווי זאגט די וועלט זאגט אז אז אז אז מען פירט א חתן מיט לעכט צו די חופה ווייל די ערשטע כלל וואס מען לערנט אים אויס ער העט זיך לאזן פירן העט עס זיין לעכטיג אדער לאזן פירן על כל פנים אבער די טייטש איז באותה שעה הקדוש ברוך הוא מתפאר על מלאכי השרת. אם בא לך מידת הדין, הרי זה מצות עשה להצדיק עליו את הדין. אונז פארשטיי מיר נישט אין קיין חשבונות שמים. די וועלט זאגט עפעס אזא ווארט, אז מען זאגט אויף איינעם, ער איז ארויסגעגאנגען פון דארטן בשן ועין, יא? מען זאגט אויף איינעם ער איז ארויס פון דארטן בשן ועין, מיט בזיונות און מיט איך ווייס וואס, ער איז ארויס בשן ועין. וואס בשן ועין?

אין נאך דעם לעצטן יאר געווען אין צאנז רב שייעלע. די לעצטע דאס הייסט א וואך פארן הסתלקות איז ער געווען אין צאנז. און ווען ער איז געפארן קיין צאנז ווען ער איז געפארן האט מען אים מ'האט אים מציע געווען ער זאל נישט פארן מיט די באן ער זאל פארן מיט א שנעל צוג. א שנעל צוג דאס איז א ספעישל ווי מ'רופט עס א ספעישל. סתם די רבי אבער רב שייעלע פארן מיטן גאנצן עולם מיטן באן. האט ער געזאגט ניין נישטא קיין געלט. ס'איז געווען אסאך געלט דארטן. און פאר אידנ'ס וועגן, פאר ארעמע לייט איז געווען געלט, אבער פאר זיך נישטא קיין געלט. איז ער שוין געפארן מיט די באן. ער האט געהאט א אנטצינדונג אין די פיס, א דלקת אין די פיס, א אנטצינדונג, און דארטן איז געווען א גרויסע פראוועכץ, געווען א פראוועכץ דארטן ביי ר' שייעלען דארט אין צאנז, און איינער האט אים געגעבן עפעס א טרעט אויף די פיס, ס'איז געווען שטופערייען, און ס'איז געווארן געפערליכע יסורים נוראים.

איז געווען לא עלינו עין הרע, ס'איז געווען דארטן לא עלינו עין הרע, און ער דארף אפלאזן די וועלט, האט ער געזאגט אזוי, אז פאר א יארן איז אויך געווען עין הרע, פאר א יארן איז געווען דארטן אויך א פראוועכץ, עס איז אויך, עס איז געווען אויך געווען די זעלבע פראוועכץ, עס איז געווען אויך עין הרע, אבער פאר א יארן איז געווען א עגמת נפש, אויף צוריקצוועגס האט מען אפגעהאלטן די גבאים, מען האט געהאלטן פאלשע פעסער, מען האט זיי אפגעהאלטן, מען האט זיי איינגעזעצט, עס איז געווען דארטן עגמת נפש, און די עגמת נפש האט ממתיק געווען די עין הרע.

גלייבן אינעם אייבערשטן. ס'איז איבער עגמת נפש, ס'איז איבער א בזיונות, מען גייט אריבער, ווי דער לשון רב חיים וויטאל אין שערי קדושה, פרק א' אות ו', ער זאגט, נאך די יארצייט, די יארצייט זונטאג, רב חיים וויטאל, ל' ניסן, ער שרייבט ואם עיני שכל לך, היה לך לחפש, דאס איז לשון רב חיים וויטאל אין שערי קדושה, אם עיני שכל לך, אויב דו האסט שכל, היה לך לחפש מי שיצערך, כי חיים אתה מבקש לך. הערסט א לשון? ווייל ער זוכט א לעבן. ממש די מעשה איז געווען ביי רב שייעלע. אם עיני שכל לך היה לך לחפש מי שיצערך כי חיים אתה מבקש לך. ווייל דו זוכסט חיים. דו זוכסט א לעבן. איז רב שייעלע האט עס געזען. ער האט עס געזען. אבער א איד זעהן מיר נישט. עס גייט אויף און ס'גייט אריבער. פארשטיי, דו פארשטייסט נישט אלעס. ווי זאגט די שפת אמת? ער זאגט די וואכעדיגע סדרה, און די שפת אמת, איש אמו ואביו תיראו.

ווייל ס'האט געשעהן וועגן דעם איז געשעהן דאס פארשטייסט ווייל ער האט פארשפעטיגט וועגן דעם דעמאלטס באותה שעה זאגט דער תוה זאגט תוספות הקדוש ברוך הוא מתפאר על מלאכי השרת מתפאר על מלאכי השרת און ס'שטייט אין ישמח ישראל שטייט פון באבובער רבי איז די זעלבע ווארט אין ישמח ישראל ברענגט עס בשם זיין זיידן רב פייוול אז שטייט א פסוק מ'זאגט א פסוק אין תהלים פ ט מ'זאגט עס אנהייב סליחות ויודו שמים פלאך ה' אף אמונתך בקהל קדושים זאגט ער ויודו שמים, שמים איז הימל מלאכים, מלאכים דאנקען דעם אייבערשטן אויף וואס? פלאך אויפן גרויסן פלא וואס זיי זעען אויף די וועלט, אויף וואס איז די פלא? אז אף אמונתך בקהל קדושים אז די קהל קדושים אונטן אפילו ווען זיי אין א אף זענען זיך מחזק מיט אמונה בקהל קדושים. ויודו שמים, די הימל, די מלאכים, דאנקען, זענען מודה דעם אייבערשטן, פלאך ה' אויף די גרויסע פלא וואס זיי זעען, וואס איז די פלא, וואס איז די פלאות, אז אף אמונתך בקהל קדושים, אז א איד אפילו ווען ער דרייט זיך דא ארום מיט א אף, און אבער ער איז זיך מחזק מיט אמונה בקהל קדושים, דאס איז די, א זאך וואס די מלאכים וואונדערן זיך, ווייל זיי האבן נישט די סחורה, זיי פארשטייען נישט אין דעם, עד כדי כך ס'איז דא אזעלכע וואס זיי זאגן א פשט אין די גמרא, לעולם יהא אדם רגיל לומר כל דעביד רחמנא לטב עביד האסט אנגעהויבן לשון קודש איז ממשיך געווען ארמי לעולם יהא אדם רגיל לומר ס'איז געזאגט לשון קודש כל דעביד רחמנא לטב עביד זאגסט לשון ארמי פארוואס איז אזעלכע וואס טייטשן ווייל תוס' זאגט אין תוס' אין ברכות דף ג' אומרים העולם לכך אומרים קדיש בלשון ארמי און פארוואס זאגט תוס' פארוואס זאגט מען לשון ארמי ווייל לפי שתפילה נאה ושבח גדול הוא ווייל דאס איז א גרויסע תפילה א שבח גדול, על כן נתקן בלשון תרגום, וועגן דעם איז בלשון תרגום פארוואס בלשון ארמי, און פארוואס שלא יבינו המלאכים שאין מלאכי השרת מכירין בלשון ארמי ויהיו מתקנאים בנו, זיי זאלן נישט מקנא זיין, זיי זאלן נישט מקנא זיין, נו איז דאס דער טייטש כל דעביד רחמנא לטב עביד איז אויך בלשון ארמי ווייל זיי זאלן נישט מקנא זיין, ווייל זיי האבן נישט די עבודה, ווייל זיי זיי זיי, ווייל דאס איז די גרעסטע מעלה ושבח, ווען א איד איז אין א הסתר צו אין חשיכות צו אין רוחניות צו אין גשמיות.

ער רעדט וועגן כתיבת ספר תורה, אז נאך נאך א הסתר פנים איז די עצה כתבו לכם את השירה הזאת. אבער די געדאנק איז וואס מען רעדט דא, אז דער שירה די די די שירה דער שירה דעם דעם לעבן מיטן אייבערשטן, לעבן מיטן אייבערשטן און גלייבן אין דעם אייבערשטן, ועל זה הקדוש ברוך הוא מתפאר על מלאכי השרת, דא א באקאנטע ווארט פון חתם סופר, דא א ווארט וראית את אחורי ופני לא יראו, וואס זאגט די הייליגע חתם סופר?

דאס איז די עד. די עד איז צו גלייבן השם מלך ווען ס'איז יעצט, ווען ס'איז הווה. דעמאלט צו גלייבן השם מלך עולם ועד. ממליך זיין אויפן הווה. איז דאך א שמים צו לוח, א גוי און השם מלך, א גוי זאגט אויך את השם מלך ס'איז געווען גוט. אבער א איד זאל וויסן אז ס'איז יעצט, יעצט וועט הווה, מיט דעם זיך מחזק זיין, מיט דעם גלייבן. תפארת שלמה זאגט אז ס'איז דא א באקאנטע זוהר הקדוש אויפן פסוק תפילה לעני כי יעטוף. באקאנטע זוהר הקדוש אז די תפילה לעני איז די גרעסטע תפילה. א תפילה פון א עני. כי יעטוף עוטף תפילה למשה עוטף תפילה לדוד, ס'איז גרעסטע תפילה. זאגט די תפארת שלמה ער שרייבט עס אין פורים, פארוואס איז דאס די גרעסטע תפילה? פארוואס? זאגט ער ווייל ווייל אם העני סובל את יסורי העוני ומקבל עליו ואינו מערער אחר מדותיו יתברך שמו, ער איז עס מקבל ער איז נישט מערער, כי כל מה דעביד רחמנא לטב עביד, אז תפילתו בוקעת כל הרקיעים.

אין רמת אלחנן איז דא דא א אינגערמאן א חשובע אינגערמאן און א טייערע איש חסד ער הייסט ר' מנחם לונגער די עולם קען אים ר' מנחם ער פירט דארט דעם סופערמארקעט גרויסן געשעפט ער פירט דארט גרויסע בעל חסד ר' מנחם לונגער זי לעבט שוין נישט זי איז אוועק פאר אפאר יאר זי איז נישט געזונט געווען אבער געווען דארט עפעס א אינטערעסאנטע מעשה ער האט געהאלטן פארן חתונה מאכן א קינד. און זיי זענען ארויסגעפארן, ער מיט זיין רעבעצין ארויסגעפארן קיין צפון אויף א שבת, קיין צפון ארויסגעפארן אויף א שבת, און ווען זיי זענען געווען דארטן אויף שבת, האט מען דארטן, איז געווען דארטן א גניבה, איז געווען פאר א חתונה פון א טאכטער, מען האט גע'גנב'ט אלע תכשיטים פון די כלה, מען האט גע'גנב'ט שטיקער גאלד וואס זיי האבן געהאט בירושה, שטיקער גאלד, גרויסע שטיקער גאלד, מען האט גע'גנב'ט דארטן טשעקן וואס ער האט געהאט פון זיינע לקוחות, ער פירט דאך דארטן דעם סופערמארקעט טשעקן, און מ'האט גע'גנב'עט דארטן א הלוואה וואס ער האט געקריגן ערב שבת אין באנק איבער הונדערט טויזנט שקל. איבער הונדערט טויזנט שקל. א גניבה. די שטוב האט אויסגעקוקט כמהפכת סדום ועמורה, וואס איז געווען אינמיטן שבת ווען ער איז געווען אין צפון. מוצאי שבת איז איינער פון די קינדער דארטן ארויפגעגאנגען אין שטוב, און ער האט געזען וואס טוט זיך, אזא מהפכה, ער האט מורא געהאט די מאמע וועט באלד צוריקקומען און זי

ער זאגט זיי זענען אהיים געקומען און די קינדער האבן מקבל געווען דארטן מיט א ברכה אני מיטן זינג מיטן ניגון אני מאמין באמונה שלימה בקיצור די מאמע די עקרת הבית עליה השלום האט דארטן געשריגן זי איז אוועק פאר אפאר יאר האט זי געשריגן דארטן רבונו של עולם דו ווייסט מיין הארץ זי איז מיר צופרעגלט אויף פיצלעך ווייל זי איז אויך זייער א מסודר'דיגע געווען די מאמע דארטן עקרת הבית גאר א מסודר'דיגע און ס'האט דארטן אויסגעקוקט פונקט ווי איך ווייס וואס א פאגראם

אבער איך בעט דיר מיר אלע זענען מקבל באהבה איז מקבל באהבה דאס איז דאך שיר פון גרויסן טאטן איך בעט דיר א ישועה פאר די דריי קינדער צום יאר האבן אלע ביידע חתונה עה אלע ביידע געהאט קינדער סיי דער פון ניין יאר סיי דער פון זעקס יאר און די גרויסע האט שוין געווען נאכן חתונה צום יאר ר' מנחם לונגער די עולם קען אים גוט רמת אלחנן און איר פארשטייט ואז הקדוש ברוך הוא מתפאר על מלאכי השרת וואס איז די טייטש א מעשה מיט דעם ר' נפתלי זילבערצווייג מיט ר' נחום לונגער? די טייטש איז אזוי, ווען א מענטש גייט אריבער שוועריקייטן האט ער די בחירה, אדער אנהייבן צו וויינען, אראפלאזן און ווערן פון די מתאוננים, יא? אדער פועל'ן ישועות דעמאלטס, אדער פועל'ן ישועות. זעהסט ר' נפתלי זילבערצווייג האט דערציילט ער האט דערזעהן ר' נפתלי זילבערצווייג און דא א מעשה מיט דעם משפחת לונגער, געט א קוק וואס דארטן איז געווען, וואס איז א ישועות? נאנטער א וועלט וואס א מענטש זוכט זיך סגולות מיט קמאיות און ברכות מיט הבטחות, וואס נישט?

שרייבט דער בית אברהם, ווייל דעמאלטס די אידן האבן געוואוסט די מצב, מען האט געוואוסט מען איז טיף אין מ"ט, מען האט געוואוסט ס'איז דא א, מען איז ערומים מן המצוות, מען האט מכיר געווען בשפל המצב, מען האט נישט געהאט קיין טענות, דער רבונו של עולם איז גלייך ארויסגעגאנגען שטארקע קיטרוג, דא האט דער עולם אנגעהויבן מיט טענות, הלא זה הדבר אשר דברנו אליך במצרים לאמר חדל ממנו ונעבדה את מצרים, און זיי האבן אנגעהויבן צו שרייען, אה, עפעס צו האבן טענות, דעמאלטס איז געווארן די קיטרוג.

אין דער חלק, דער פארשטייט זיך דער אמונה וואס מען שמועסט, דאס איז ווען מען קוקט עס אן מיט ראשונים, ווען מען לערנט מעביר סדרה מיט ראשונים, זעט מען אז די אלע מצוות התורה פון די וואך, וואס ס'איז דאך אסאך בין אדם לחבירו די וואך, יא, אנגעהויבן לא תלך רכיל בצדק תשפוט ואהבת לרעך כמוך, אלעס דינג, יא, די אלע מצוות, ווער ס'לערנט לא תקום ולא תטור, ווער ס'קוקט אריין אין ראשונים, פשוט אלעס אמונה. צי לאמיר זען דעם דעם דעם זה יצא ראשונה, דער חינוך אין רמ"א. דער חינוך זאגט פארוואס טאר מען נישט נוקם זיין, לא תקום די וואך. דער חינוך זאגט פארוואס טאר מען נישט נוקם זיין, וואס איז די פראבלעם? ער האט א לשון, דער חינוך. די בליק, בייטן די ברילן, קוקט אן די בליק. משורשי המצוה, פארוואס טאר מען נישט נוקם זיין? משורשי המצוה, ווייל שידע האדם ויתן על לבו, כי כל אשר יקרהו מטוב עד רע, וואס איז געשעהט אים איז סיבה שתבוא עליו מאת השם ברוך הוא, ס'איז פונעם אייבערשטן, ווען מיד אדם מיד איש אחיו לא יהיה דבר בלתי רצון השם ברוך הוא, ס'קען גארנישט געשעהן פון א מענטשן אן רצון השם, איז על כן כשיצערי או יכאיבהו אדם, ווען איינער איז דיר מצער צי מכאיב, טאר ער נישט טראכטן ס'איז פונעם מענטשן, ידע בנפשו כי עוונותיו גרמו והשם יתברך גזר עליו בכך, והשם יתברך גזר עליו בכך, ולא ישית מחשבותיו לנקום ממנו כי לא הוא סיבת רעתו, נישט דער חבר, ס'איז נישט ער, דאס איז טייטש לא תקום, לא תקום איז די טייטש ווייל דו ביסט מחויב צו גלייבן ס'איז נישט ער, כי העוון הוא המסבב, כמו שאמר דוד עליו השלום, הניחו לו ויקלל כי השם אמר לו קלל.

און האט געדארפט א מקווה, און נישט געווען קיין מקווה איז ער געגאנגען טובל'ן אין טייך, דארטן אין טייך איז קיינער נישט געווען נאר דער פארשוין דער וואס האט אים געשיקט דעם קאנווערט, נאר ער איז געווען דארט, נאר ער איז געווען דארט, און ער ווען דער טאהשער האט אריין געלייגט דעם קאפ האט זיך געטובל'ט, האט ער געלייגט אויף אים א ברעט, ער האט נישט געלאזט ארויס נעמען דעם קאפ, און ער האט געפריווט ארויס נעמען דעם קאפ, ער קען נישט כאפן דעם אטעם, ער לאזט נישט, ער פריווט ארויס, ער לאזט נישט, ער פריווט ארויס, ער לאזט נישט, ער האט געפילט ממש עד כלות נפשו.

ס'איז די אייבישטער. ווי די חינוך זאגט, ס'איז נישט ער. כ'האב נישט אויסגעזעהן מיט א שנאה. אבער שפעטער האט ער מיר דאך ממש געראטעוועט דאס לעבן. ער האט דאך אראפגענומען דעם ברעט. מחויב הכרת הטוב. איר פארשטייט ווי ערליך. רבותי, מ'רעדט נישט פון קיין צדיק אפאר הונדערט יאר צוריק. מ'רעדט א צדיק פון אונזער דור. מ'רעדט פון א צדיק פון אונזער דור. פון אונזער דור. אביסעלע. ס'איז דא ביי יעדן איינעם אזא בחירה ווי אזוי אנצוקוקן דעם בילד און ווי אזוי מתנהג זיך זיין פון די בילד. איך האב געהערט פון א מקור מהימן מאוד די מעשה, א מקור מהימן מאוד הערט א מעשה, ס'איז געווען אין חוץ לארץ, איז געווען א איד וואס די דחקות איז געווען א דחקות נורא, ס'איז נישט געווען צו עסן, שבת איז געווען נישט געווען וואס צו עסן, ס'איז נישט געווען וואס צו עסן און צו טרינקען, ס'איז געווען א דחקות נורא. ס'איז געקומען ליל שבת, וואס האט ער געטון? ער האט גענומען א שטיקל מזונות, א מזונות, און צעטיילט שטיקלעך פאר די גאנצע שטוב, ס'איז געווען א שטוב מיט קינדער, שטיקלעך, די שטוב מיט די קינדער זענען דעמאלטס געווען, די עלטסטע איז געווען צוועלף יאר, א אינגל, און א בן תורה, געלערנט, געשמאק, די עלטסטע איז געווען א צוועלף יעריגער, די אינגסטע איז געווען א מיידל פון פינף און א האלבן יאר. און אזוי יעדן שבת האט מען צוטיילט שטיקעלעך מזונות, האט ער געצוטיילט שטיקעלעך מזונות פאר יעדן איינעם א שטיקעלע מזונות, אזוי געווען ליל שבת און אזוי געווען שבת אינדערפרי, דאס איז געווען סעודת שבת ביינאכט, דאס איז סעודת שבת בייטאג, ווייל די דחקות איז געווען א דחקות נוראה. ס'איז געקומען סדר נאכט, איז ער געזעצן בראש השולחן, דער ער זיצט ביים סדר, די טאטע, און ער האט געזאגט וואס ער האט געהאט צו זאגן, זאגט דברי תורה, געזאגט. שפעטער האט גערעדט דער אינגל פון צוועלף יאר וואס איז געזעצן, ער איז אויך געווען א בן תורה און געהאט דברי תורה פארציילט, געזאגט. שפעטער איז געקומען די תור פון דעם מיידל פון פינף און א האלב יאר, זי האט געזאגט. ווי זי האט געזאגט וואס זי האט צו זאגן, האט זי געזאגט אזוי אז זי שעצט מורא'דיג דעם ברודער פון צוועלף יאר, ער ליגט אין לערנען, ער לערנט די גאנצע צייט, זי שעצט אים מורא'דיג, זי שעצט אים מורא'דיג, און פאר דערפאר האט זי אים צוגעגרייט א מתנה, א מתנה, און זי וויל אים ארויסברענגען די מתנה, און און זיי שטייען קוקן וואס פאר א מתנה קען דאס זיין, אין אזא שטוב וואס איז נישטא נישט קיין חמץ און נישט קיין מצה, וואס קען שוין זיין די מתנה, און מען שטייט און מען ווארט און מען קוקט, ביז זי ברענגט ארויס די מתנה, וואס איז געווען? יעדן שבת. האט זי אוועק געלייגט א שטיקעלע מזונות, א שטיקעלע האט זי אוועק געלייגט פאר פאר דעם ברודער ווייל ער לערנט, זי האט אים אוועק געלייגט א שטיקעלע מזונות, און יעדן שבת האט זי אוועק געלייגט א שטיקעלע, און יעצט ברענגט זי ארויס די מתנה די אלע שטיקעלעך צוזאמען, א מתנה דארטן אינמיטן סדר, אוי רבותי וויאזוי וואלט אויסגעקוקט ביי איינע פון די הייזער דא פון די אלע צדיקים דא, הא?

פארשטייט? אז מ'האט געהאט שכל, דער טאטע ווען ער ווער, א צווייטער וואלט פארלוירן געווארן, זי וואלט געקריגן נישט קיין ברכה, וואלט געקריגן א פארקערט פון א ברכה. און ווען זי וואלט געקומען לפירקו, וואלט זי חתונה געהאט מיט איינעם וואס דער טאטע וואלט טאקע געווען שדכן, פונקט ווי דו האסט די מידות מושחתות פון דעם טאטן. אבער אז דער טאטע האט געהאט שכל, ער ווייסט סדר נאכט, אבער אלץ מיט אמונה. פארשטייט? איר פארשטייט וואס טוט זיך? מיר גלייבן, גלייבן צו, מען גלייבט צום אייבערשטן, עס איז געווען אזא ברעקל אינמיטן סדר, אבער עס איז דער אייבערשטער, מען גלייבט אז עס איז דער אייבערשטער, און מען ווערט נישט פארלוירן, קריגט מען איידעם ווי ר' משה. זיי דערציילן אז נאכן קריג איז געווען ביים נתיבות שלום, ביים נתיבות שלום איז געווען דארטן א, איינער פון די פליטים, איינער פון די פליטים איז דארטן געווען, איר ווייסט אז נאכן קריג נעבעך די עולם אראפ פון וועג און ער איז אויך אראפ פון וועג, דער איד אויך איז אראפ פון וועג, אבער דעם סדר דאס האט אים צוריק געכאפט, ער איז געווען דארטן א סדר נתיבות שלום, מיר זעהן א קליין קינד און האט דארטן אויסגעגאסן א בעכער וויין אויפן ווייסע טישטעך, עס איז געווארן רויט די טישטעך גלייך אנהייב סדר, און האט געזעהן גלייך האט דער נתיבות שלום אים מורא'דיג באוויזן אותות האהבה במאוד מאוד. משונה'דיגע אותות האהבה גלייך ביים אויסגיסן די בעכער, און דאס האט אים צוריקגעכאפט גלייך, ווייל ער האט געזאגט אז ס'איז נאך דא היינט איינער וואס פארשטייט אז די נפש פון דעם קינד איז חשוב'ער ווי די טישטוך, דאס האט אים צוריקגעכאפט אז מ'זאל וויסן בשעת מבחן אז אפילו דו האסט שאדן, א הפסד צו אלצדינג אינמיטן סדר, מ'האט אזוי געארבעט אויפן סדר און פארפלעקט דעם טישטוך, אבער ער פארשטייט אז די נפש פון די קינד איז חשוב'ער פון די זאכן, דאס האט אים געגעבן א כאפ צוריק.

מען וויסן מען יעדע זאך מיטן שכל, מען יעדע זאך וויסן וואס איז די עיקר און וואס איז די תוספות. יא, איך האב פרשה אזוי פון פון אביסל בין אדם לחבירו די וואך. אמרי אמת, איך זאג זיי האט געוואוינט נאכן חתונה האט ער געוואוינט אין ביאלע, האט געוואוינט דארט דארטן חתונה געהאט אין ביאלע, און דארטן האט ער געהאט א אינגערמאן וואס האט אים געוואוינט אין זיין געגנט און האט אים גערודפ'ט עד חרמה. גערודפ'ט געצאפט די בלוט אים גערודפ'ט געפערליך שוין און נאכן קריג נאכן ערשטן וועלטס קריג איז דאך די עולם געבליבן דארטן א גרויסע עולם בעירום ובחוסר כל ממש כפשוטו און די אמרי אמת מיט נאך האבן זיך גענומען דארטן משקם זיין העלפן פאר אידן העלפן פאר אידן עסן מיט טרינקען מיט מלבישים העלפן העלפן אידן און די אמרי אמת האט געהאלפן פאר אלעמען אבער דעם אינגערמאן דעם שונא דעם רודף האט ער געהאלפן נישט נארמאל.

אז עס שטייט אין משלי, אלע ווייסן דעם פסוק, משיב רעה תחת טובה, לא תמוש רעה מביתו, וואס איז טייטש? טאמער איינער מאכט דיר א טובה, און דו מאכסט אים נאכדעם פאר דעם א רעה, זאגט שלמה המלך, לא תמוש רעה מביתו, די אייבערשטער לאזט נישט זיין נאר שלעכטס אין שטוב, עס טוט נישט אוועקגיין קיין שלעכטס פון שטוב. האט די אמרי אמת געזאגט אז פארקערט איז פארקערט, איינער וואס איז משיב טובה תחת רעה, איינער האט דיר געמאכט א רעה און פאר דערפאר מאכסטו איהם וועגן דעם יעצט א טובה, ווייל די רעה וועגן דעם מאכסטו איהם א טובה, איז לא תמוש טובה מתוך ביתו, וועט נישט אוועק גיין קיין טובה פון אזא איינעמס שטוב. רבותי, ס'איז נישט קיין לייכטע זאך משיב טובה תחת רעה, ס'איז זייער שווער, שווערער ווי שווער, אבער ס'לוינט זיך נישט אזא ברכה לא תמוש טובה מתוך ביתו? ווי זאגט יענער, וואס מאכט מען נישט פאר קיין פרנסה? הא? לא תמוש טובה מתוך ביתו, משיב טובה תחת רעה? דו מאכסט עס דא יעצט אפאר מינוט די טובה, יא? אבער גיב א קוק, לא תמוש טובה מתוך ביתו, די טייטש איז לעולמי עד, לא תמוש טובה מתוך ביתו, ס'וועט קיינמאל נישט אוועקגיין קיין טובה, לוינט זיך נישט משקיע זיין אפאר מינוט אויף אזא זאך? לא תמוש טובה מתוך ביתו איז דאך שטענדיג, משיב טובה תחת רעה איז אפאר מינוט, אפאר שעה, לוינט זיך נישט? משיב טובה תחת רעה דאס טרעפן מיר שוין אין ראשונים, רב סעדיה גאון זאגט עס אין תהילים, שטייט א פסוק אין תהילים מ"א, דוד המלך האט געזאגט.

ה' חנני והקימני ואשלמה להם, וואס טייטש ואשלמה להם? זאגט רב סעדיה גאון ואשלמה להם איז אשלם להם טובה תחת רעה, איך וועל זיי באצאלן טובה תחת רעה, כפי שה' רוצה ממני, ווי דער אייבישטער וויל פון מיר, זאגט ער דאס איז טייטש בזאת ידעתי, מיט דעם כי חפצת בי, מיט דעם אז איך וועל באצאלן טובה תחת רעה, מיט דעם ידעתי כי חפצת בי, פארוואס ווייל והוא דבר ה' לא תקום ולא תטור את בני עמך. דאס טייטש די וואכעדיגע סדרה לא תקום ולא תטור. בזאת ידעתי, מיט דעם וואס איך וועל באצאלן טובה תחת רעה, מיט דעם ידעתי כי חפצת בי, ווייל והוא מאמר השם לא תקום ולא תטור את בני עמך. רבותי, ס'איז שווערע זאכן, אבער ס'לוינט זיך משקיע צו זיין אין דעם. לא תמוש טובה מתוך ביתו. דער חקל יצחק ברענגט, דער חקל יצחק, ער שרייבט אז זיין טאטן דעם אמרי יוסף האט ער געזען אמאל, אז ס'איז אריינגעקומען עפעס א רב,

און דער קאבא דער רב האט ער זיך געוואשן גלייך נאך שחרית, זיך געוואשן מיט אים א ציץ, נישט נארמאל מכבד געווען, ביז ער האט אים אמאל געפרעגט טאטע וואס טוט זיך דא? האט ער אים געזאגט הער זיך איין, האט ער געזאגט איך בין אמאל געווען, ער האט געדארפט וויכטיג געלט, איז געווען ער האט געדארפט גאר גאר וויכטיג געלט, איז ער ארום געפארן די שטעט, און ער איז אנגעקומען אין א שטאט וואס ער איז אנגעקומען אין א שטאט וואס דער איז געווען דארטן דער רב, ער איז געווען דארטן דער רב. דער דער גאסט דער איד האט איך האב געווארט ער זאל איך האב אים געזאגט אז די מצב מיינע איז געפערליך איך דארף וויכטיג געלט און איך האב געווארט אז ער זאל זיך אנרופן ווייל מיט זיין זיך אנרופן וואלט ער געקענט דא העלפן ער וואלט געקענט אסאך העלפן ער וואלט געקענט גאר אסאך העלפן און לא קם ולא זע האט קאריר נישט געוואלט געבן קאריר האט ער זיך נישט געוואלט געבן זיך קיין גארנישט גארנישט גארנישט איז ווען ער איז דא היינט אריין געקומען האט ער געזאגט איז ווען ער איז אריין געקומען האב איך דעם געוואלט משיב זיין כגמילו הטוב און מרחיק זיין כרחוק מזרח ממערב און אים מפליג אבער פאר דערפאר האב איך צובראכן דעם יצר איך האב מקרב געווען עד הסוף ביז צום סוף איר פארשטייט ווי ערליכע אידן איז געווען די מעשות דארף מען דערציילן די סיפורי צדיקים דערציילן די סיפורי מופת די גרויסע מופת ווייל ער שרייבט דאך הקל יצחק כהנה וכהנה שרייבט ער האב איך געזעהן ראיתי אצלו אז ער איז געווען

וואס וואס ער האט געזאגט האט ער אפגעפרעגט, ער ווייסט דאך עס איז נישט געווען פונקט אזוי און אויף דעם האט ער אויך אזוי, און דאס איז בכלל נישט געווען, דאס איז נישט געשטויגן דאס איז יא געפלויגן, איך ווייס דאך דער עולם זאל האבן ליב מעיר צו זיין א הארץ כסדר א. עס איז נישט פונקט, עס איז א הינט א ש. אבער עס איז דא אזעלכע חברה וואס מיינען עס נאך ערנסט, יא. אבער דער דברי שמואל האט דערציילט פארן ברכת אברהם, ער האט מיר געהאלטן אין איין ער האט מיר געהאלטן אין איין מעיר זיין ביז איך האב געכאפט וואס ער וויל.

זיין הארץ איבערגעדרייט געווארן אינגאנצן, ער איז מיין איינעם פון מיינע גרעסטע גוטע פריינד, ער איז זיך מוכן צו אוועקגעבן פאר מיר אלעסדינג, ער איז זיך מוכן מוסר נפש זיין פאר מיר. פארוואס האב איך דיר עס דערציילט, זאגט דער דברי שמואל פארן ברכת אברהם, ווייל דו זאלסט וויסן אז דאס איז דרכה של תורה און יעדע איד איז מחויב אזוי זיך צו פירן, אבער וואס איך האב דיר עס דערציילט די מעשה, עצה טובה, ווייל נאר מיט אזא וועג וועסטו איבערדרייען א הארץ פון א שונא ער זאל ווערן דיין גוטער פריינד. נאר מיט די אזא וועג. אזוי האט זיך עס איבערגעדרייט פארן גרעסטן מסירות נ, ער האט זיך איבער געגעבן מוסר נפש זיין פאר מיר. וואס איז די פשט אין דעם? ווייל דא האט ער געוואלט טראך, ווייסטו דא אזעלכע חברה הייבט אן צו רעדן טראך דאס איז נישט געווען, האקט די קאפ די מדינה דרייט, האט אנגעהויבן צו שיסן צו אלע זייטן, איך האב מיר געמאכט לאכעדיג, איך האב געזען אז דאס איז די אינטערעס, אנגעהויבן צו דערציילן אזעלכע מעשות, ער זאל עס קענען טאקע לאכן און ברענגען ראיות, און גיט א קוק וואס איז געווארן, ער איז געווארן דער פארקאכסטער מענטש. אביסעלע וויסן דערוועגן, ווי ער זאגט דארטן דא, ער זאגט דא א אייניקל פון רבי שלמה זלמן אויערבאך, זאגט ער אז ס'איז אמאל אריינגעגאנגען א ראש ישיבה צו אים, און ער האט געזאגט פאר רבי שלמה זלמן אז ער איז אים מקנא, זאגט ער איר לעבט אין גן עדן איך בין אין גיהנום, אזוי האט דער ראש ישיבה געזאגט פאר רבי שלמה זלמן, שוין ווען ער איז ארויסגעגאנגען האט רבי שלמה זלמן געזאגט פאר דעם אייניקל, אים זעט אויס אז איך בין אין גן עדן, ער איז אין גן עדן, איך בין נאך א ראש ישיבה פונקט ווי אים, איך בין נישט קיין ראש ישיבה ווי אים, איך בין נאך א ראש ישיבה ווי אים, נאר איין זאך, יענער ווייסט נישט, ער מאכט זיך עס אליין אן, ער מאכט זיך אליין די גיהנום, און ביי מיר, פארוואס בין איך אין גן עדן, האט ער געזאגט, ווייל איך האב זיך פון אינגווייז אויף צוגעוואינט, אז ווען איינער קומט ער וויל מיר גיבן א שטופ, גיב איך זיך פריערט א שטופ צוויי שטופן, אזוי האט ער נישט וועמען צו שטופן, און דערפאר בין איך אין גן עדן. א אינטערסאנטע הנהגה, הא? ווען איינער גיבט מיר גיבן א שטופ, גיב איך זיך א שטופ צוויי שטופן. נאכאמאל קען ער מיר שוין נישט שטופן. אזא שטייגער וואס מ'האט שוין געשמועסט פון דעם דברי שמואל, ער גיבט יענעם, יא, הא, מאכט אזוי לייכטער, ער מאכט לייכטער די לעבן נישט אזוי בולבול, פארכמארעט און פארכמארעט אין זיך און מיך און און מאכט א פייער זיך מיט יענעם, פייניגט זיך און פאנגט און פייניגט כל סביבותיו, לא עלינו. דען קומט די תורה און זאגט די וואך, מאך זיס דאס לעבן.

נישט זיין אזוי אזוי פירקאנטיג. דאס איז נישט נאר דאס איז נישט נאר אינדרויסן, עס איז אין שטוב אליינס אויך. דער רבי רבי יצחק'ל ווארקער האט געזאגט אז אז אז דער רבונו של עולם האט געוואלט אנפילן א וועלט האט ער געקענט אויך אן חתונה מאכן, אן חתונה האבן. ער האט געוואלט אנפילן א וועלט האט ער געקענט אויך אן חתונה האבן. פארוואס איז דא חתונה האבן? נאר וועגן איין זאך, וועגן שבירת המידות. דער ערשטער ווארקער רבי, רבי יצחק'ל ווארקער.

אז יעדער איינער איז מוותר, דעמאלטס איז של קיום. דעמאלטס איז של קיום, און יעדער איינער איז מוותר, דאס איז של קיום. איר פארשטייט? על כל פנים, ווען מ'וויל ארויסנעמען אביסל ותרנות, און זיין נישט אזוי פירקאנטיג, און זיין נישט אזוי, ס'מוז נישט אלץ קלאפן אויפ'ן פונקט ווי דו האסט געמיינט. א בריוו, ר' משה אונגאר, געווען א איידעם פון צאנזער רב, פון הייליגן צאנזער רב, די יארצייט. ער האט געשריבן צום צאנזער רב, מ'רעדט אים א בחור א תלמיד חכם, א ירא שמים, א בעל מידות טובות. א תלמיד חכם און ירא שמים רעדט מען א בחור ער פרעגט אים פאר א שידוך צו ער זאל צוגיין שרייבט ער אים צוריק את העיקר לא כתבת לי האם הוא מענטש ככתוב בתורה את בתי נתתי לאיש הזה א מענטש אינטערעסאנטע זאך הא א מענטש מען דערציילט רבי שלמה זלמן אויערבאך איז געווען אויף עפעס א פלאץ איז געווארן דארט מען איז עולם איז געלאפן בעטן ברכות איך ווייס נישט מיר זענען געלאפן צו אים ס'איז געווארן א גאנצע געטועכץ דארט איז איינער אזא גבר אלים א פרשוין האט זיך געגעבן א שטופ, געגעבן א שטופ רעכטס און לינקס, און איז צוגעגאנגען צו רבי שלמה זלמן, ער וויל א ברכה, האט ער געזאגט, גיב דיר א ברכה, זאלסט ווערן א מענטש. אבער ער האט דאך מורא געהאט יענער זאל זיך נישט באליידיגן, ער זאל זיך נישט באליידיגן, האט ער אים גלייך געזאגט, אבער פארוואס זאגסטו נישט וכן למר? האט אים גוט געשטעלט אויפן פלאץ און אזוי געווען. בעלזער רביס פלעגן זאגן אז פארוואס

וועגן דעם האב איך געפרעגט, ווייל ער אכצן שעה ביי די גמרא, ער איז די גאנצע צייט מיטן סטענדער, און יעצט גייט ער מיט א דעת אחרת, און דארטן קען ווערן אז ישמח קען דארטן זיין, וועגן דעם האב איך געפרעגט, האט ער מיר געזאגט, האט ער מיר געזאגט דער, געזאגט א אייניקל פון רבי זלמן בריזל, רבי זלמן בריזל, דער גרויסע מנקי הדעת שבירושלים, און דער רבי זלמנ'ס אייניקל האט דערציילט אז ער פלעגט זאגן פאר די אייניקלעך,

ביז דעמאלטס ווען ער איז אריינגעגאנגען אין שטוב ר' זלמן בריזל האט ער געמאכט א קאדאטשקע די ערשטע זאך אין שטוב צו משמח זיין די שטוב. רבותי ס'איז נישט דא די עולם מאכן קאדאטשקעס אבער הערט אויף צו צו לאזן יענעם טאנצן טאנצן יענעם אויף די נערוון קאדאטשקעס אויף די נערוון פארשטייט אריינגעקומען יעדן טאג מ'האט געמאכט א קאדאטשקע און אזוי האט ער געזאגט פאר די אייניקלעך אז דו גייסט אריבער דיזן טיר טיר אין שטוב דארף זיין בשמחה.

פרייליך? איך וועל דערציילען ביי מהריל דיסקין האט מען געברענגט איינעם דארטן אז איז געווען עפעס א אינגערמאן דארט אין ירושלים וואס ער האט געוויסט שטייט דאך אין די משנה די וואכעדיגע סדרה האט ער געלערנט פרק א' פרקי אבות יא וואס שטייט אל תרבה שיחה עם האשה באשתו אמרו איז מקיים געווען ביזן סוף קיין ווארט ער רעדט נישט אין שטוב קיין ווארט נישט וויפיל מ'האט געפרובירט רעדן צו אים איז נישט געגאנגען מ'האט אים געזאגט פאר מהריל דיסקין האט ער אים געשיקט רופן דעם אינגערמאן.

אין סלונים האט מען אריינגעלייגט משונה'דיגע כוחות אין דעם נשמת, די אלע בתי מדרשים דריי פערטל שעה א נשמת, דאס איז געווען נארמאל די דריי פערטל שעה א נשמת, נשמת איז געווען דארטן, דאס איז געווען די שפיץ פון די דאווען, האט דער רבי יואל אשכנזי געזאגט אז ער האט געהערט פון דברי שמואל אז ער האט געשריבן אז מען דארף וויסן אז אויסערן א אידן, אויסערן א אידן, און אריינברענגען אין אים א גוטע הרגשה. איז נישט ווייניגער ווי טויזנט מאל זאגן נשמת. מען דארף וויסן אז אויסערן א איד און אריינברענגען אין אים א גוטע הרגשה איז נישט ווייניגער ווי טויזנט מאל זאגן נשמת. שטייט. די ריכטיגע עובדים וואס מען דינט טאקע דעם אייבערשטן נישט זיך, קוקט עס אזוי אויס.

אז די בריסקער רב האט פארשטאנען צו מען דארף איז גאר וויכטיג. האט דערציילט רבי דוד אזוי אז ער האט געזאגט פאר זיין טאטן אז ער האט אנגעהויבן דעם סוגיא ממש לא מצא ידו ורגלו, ער האט נישט אנגעהויבן צו פארשטיין, און ברוך השם יעצט נאך אנדערהאלבן שעה האט ער יעצט אנגעהויבן מיט א מהלך אין דעם סוגיא. וויל ער קודם ענדיגן די סוגיא און נאך אפאר שעה וועט ער עס מאכן. נאר ער וויל ענדיגן קודם לערנען ווייל ער האט פשוט יעצט אנגעהויבן עפעס א מהלך אין סוגיא. האט די בריסקער רב אים געזאגט אזוי.

כאטש ווען ער איז עוסק ווייניגער אין צדקות, וואלט געווען מער וואלט געבליבן אן ספרים פון חידושים. האט זיך רבי חיים געגעבן א שטעל אויף, און האט דאס געזאגט ברוח סערה האט ער געשריגן, א רבי חיים דעמאלטס אינמיטן אסיפת רבנים האט געשריגן אזוי, אז א איד וואס זיצט און לערנט, ער זיצט און לערנט, און מען בעט אים א מצוה שאי אפשר לעשות על ידי אחרים, מען בעט אים א טובה וואס אי אפשר לעשות על ידי אחרים, איז טאמער פארמאכט ער די גמרא און גייט מאכן דעם צדקה,

אויך די זעלבע זאך זיך נישט זוכן ביי נעילה דארטן אויף רעכטס און אויף לינקס אבער צו פארשטיין פארשטיין די געדאנקען דא וואס די תורה וויל די וואך ואהבת לרעך כמוך. נאך א נקודה איז דא דא צווישן די די אלע מצוות עשה דאורייתא בצדק תשפוט עמיתך וואס אונז האבן אנגעהויבן האבן אנגעהויבן מיט תוספות יא? בצדק תשפוט עמיתך אבער לאמיר יעצט גיין מיט רשי מיט פשוט פשט וואס איז פשוט פשט בצדק תשפוט עמיתך וואס די גמרא דרשנ'ט אין שבת? וואס בצדק תשפוט עמיתך, א מצוות עשה דאורייתא פון וואס? הוי דן את כל האדם לכף זכות. ס'איז שווער, הא? ווי קען איך אים דן זיין לזכות? איך ווייס נישט ווי אזוי איך בין אים דן לזכות. דא ביי אונז, אחד מבני החבירה אין לעיקוואוד, אין לעיקוואוד, האט מיר געקלינגען פאר אפאר יאר און האט מיר דערציילט א מעשה וואס ער האט געהאט אין כולל. פארשטיין וואס הייסט עס דן זיין לכף זכות? ער לערנט דארט אין לעיקוואוד אין א כולל פון פֿיר הונדערט אינגעלייט. פיר הונדערט אינגעלייט, פיר הונדערט אינגעלייט מיט בחורים, זיי לערנען דארט אין זעלבן שלחן ערוך, אלע, און ער, כדי אנשטאט ער זאל דארפן יעדן טאג איבערקוקן שלחן ערוך, עפענען דעם שלחן ערוך, זען דעם נאמען, האט ער געמאכט א כריכה, האט געבינדן דעם שלחן ערוך פון אינדרויסן, מען האט עס געבינדן א ספעציעלע בינד, א ספעציעלע בינד, אז ער זאל זען פון פון אינדרויסן אז ס'איז זיינע, יא, שוין, מורא'דיגע עצה, און אזוי יעדן טאג האט ער געטראפן זיינע.

זאגט אים וואס איז די פשט אין דעם? ער האט געטראכט צו זיך, זאגט מיר דער אינגערמאן, אויך א גנב, אויך א חוצפה'ניאק, גיב א קוק די כריכה איז מיינע, שטייט דא מיין נאמען, רבותי איך פרעג אייך, ס'איז דא וואס צו דן זיין לכף זכות דא? די כריכה איז מיינע, ס'איז מיין כריכה, און דא שטייט מיין נאמען און ער האט עס אויסגעמעקט און שרייבט מיט, און דער אינגערמאן האט געשריגן חי וקיים, איך האב עס אליין געקויפט אין געשעפט אין יענעם און יענעם געשעפט, דער אינגערמאן האט געטראכט צו זיך, אויך א גנב און אויך א חוצפה'ניאק. ביז די אינגערמאן האט זיך דערמאנט, די אינגערמאן זאגט מיר האט זיך די אינגערמאן דערמאנט אז פאראיאר האט ער האט ער פאראיאר האט ער געקויפט דעם שלחן ערוך און ער האט געזען אז ס'פעלט צוואנציג בלאט, צוואנציג בלאט פעלט דארטן אין סוף, איז ער צוגעלאפן צום ער האט שוין געהאט געבינדן דעם שלחן ערוך און ער האט שוין געהאט געשריבן זיין נאמען, אבער אינמיטן לערנען האט ער געזען ס'פעלט צוואנציג בלאט, איז ער צוגעלאפן צום מוכר האט אים עס צוריק געגעבן און דער מוכר האט אים געגעבן א אנדערע. האט ער זיך געכאפט וואס דא טוט זיך, זאגט ער פאר דעם אינגערמאן, אדער אבער דו ווייסט אז ס'פעלט דא צוואנציג בלאט? זאגט ער אים, אוודאי ווייס איך, וועגן דעם האב איך עס געקויפט פאר האלב פרייז, האט מען עס פארקויפט פאר האלב פרייז. שטעל דיך פאר וואס דא טוט זיך, ס'איז אים גארנישט איינגעפאלן, א כריכה מיט א נאמען, מיט אויסגעמעקט, וואס איז שייך א גרעסערע אינגאטש פון דעם, הא? ער האט דאך אלע סימנים, וואס קען איך אים דן זיין לזכות? אבער עס שטייט אין תורה בצדק תשפוט עמיתך, און ער זאגט מיר נאך, ער זאגט פון צען טויזענט שולחן ערוך וואס יענער האט פארקויפט, האט דאס געמוזט אנקומען פונקט צו מיר אין כולל דא אויף מיין לינקע זייט, און איך זאל אים נאך דן זיין? נו אבער די תורה זאגט בצדק תשפוט עמיתך, ווי אזוי פלעגט זאגן רבי יענקעלע פשעווארסקער, ער זאגט רבי יענקעלע אז פארוואס שטייט בצדק? פארוואס שטייט נישט לכף זכות תשפוט לעם מיט שכל? פארוואס שטייט בצדק? זאגט ער ווייל על פי רוב זעט מען אז ס'איז טאקע בצדק, ער מיינט איך בין א צדיק, איך בין אים דן, איך בין א בארדיטשובער רב, איך בין אים דן לכף, מ'זעט ס'איז בצדק, ס'איז גראדע דאס איז גראדע געווען די אמת.

האט ער געפרעגט אויף וואס יישר כח? אויף וואס דאנקסטו? כאילו וואס איינער זאגט האסט עפעס פארשטאנען? מ'האט זיך געהאלטן אין איין רעדן. האט ער אים געזאגט די ערשטע ער האט געזאגט פארן רב האט ער אים געזאגט אז אז דער צווייטער פארשטייט נאר ענגליש. איך בין געזעצן די גאנצע צייט איך האב אים עס מסביר געווען אויף ענגליש וואס דער רב זאגט. דער רב האט עס שפעטער גע'דרש'נט ברבים ווי מ'זעהט בצדק תשפוט עמיתך ס'איז נישט נאר ביי רבנים ס'איז נישט נאר.

האט ער געזען ווען ער שרייט אים אן, וואס ער וואלט אנגעמאכט פאר פאר אזא מסירת נפש, וואלט געווען א וואלט געווען א פליק אנשטאט אנשטאט אזא מסירת נפש. בצדק תשפוט עמיתך, ווארט אביסל, ווארט! ווארט! וואס די פני מנחם פלעגט זאגן לכף זכות, וואס איז לכף? וואס איז כף? מיט א כף נוצט מען ביי טשולנט, מען וויל שבת, א גוטן קישקע ערב שבת דארט. דער מיידל איז אויפן אונטן באבער דארטן ביז ער טרעפט אים אין ביים טשולנט, ביז ער טרעפט עס דער קישקע. דאס איז די טייטש לכף, זוך גוט, זוך גוט, באבער וועסטו טרעפן שוין עפעס א גוטן זכות אויף אים. וועסט גוט זוכן וועסטו שוין טרעפן, וועסט שוין טרעפן אז איך בין נישט די גרויסע צדיק און יענער איז נישט די גרויסע רשע, פארשטייסט? ווי האט ער געזאגט, ער האט געזאגט די פני מנחם, א כף איז דא אין א שיך געשעפט, א כף, א לעפעלע. און וואס דער לעפעלע האט קלענער געמאכט די פיס? אריינשטופן די פיס, קלענער געמאכט די פיס, אה! זי האט גרעסער געמאכט די שיך, אה! האט אים אריינגעשטופט, לכף זכות, שטופ אים אריין, שטופ אים אריין. און באזונדערס איז דא אין שפת אמת א מורא'דיגע זאך, אין דעם באטייליגט נישט מטעם השיחה, א באקאנטע ווארט, דער שפת אמת זאגט אין אבות פרק ב' משנה ה', און די משנה זאגט אל תדון את חברך עד שתגיע למקומו, זאגט דער שפת אמת כלומר? ולמקום חברך אי אפשר להגיע לעולם, העסט קיינמאל נישט קענען אנקומען דארט, קיינמאל העסטו אים נישט קענען פארשטיין, ניין, כ'רעד נישט אז דו העסט נישט פארשטיין, דו ווייסט נישט זיין שלום בית מצב, מיט זיין צער וואס ער גייט אריבער, כ'רעד אפילו דו ווייסט יא, אבער צו זיין מצב וועסטו קיינמאל נישט, דו דארפסט פון דאס ניי געבוירן ווערן, און דו שפארסט זיך מיט אים, שרייסט אים נאך צוריק, מאכסט נאך מערכות מיט אים, די ווייסט נישט זיין תכונת הנפש, די ווייסט נישט וואס גייט אים ארום אין קערפער. כלומר זאגט דער שפת אמת ולמקום חברך אי אפשר להגיע לעולם, העסט קיינמאל נישט פארשטיין, און דו קראצט זיך מיט אים נאך, גייסט נאך ווייטער. נו איז די וועלט דערציילט אז נאפאליאן ווען ער איז אנטלאפן פון די רוסן, די רוסן האבן זיך אים געזוכט, מען האט זיך אים געוואלט אוועקלייגן, זיי האבן אים געוואלט הרג'נען, און דער נאפאליאן איז אנטלאפן, האט זיך באהאלטן ביי א אידן אין שטוב, און האט זיך געבעטן ביי דעם אידן אז ער. אך ער מוז אים ראטעווען דאס לעבן שוין, און די איד האט אים באהאלטן, ער האט געלייגט אויף אים אסאך ליילעכערס מיט קישענעס מיט דאכענעס, מיט אלעס, א גאנצע בארג! די זעלבע רוסישע זעלנער זענען אריינגעגאנגען אין די דירה אויך, זענען געגאנגען מבית לבית, ביז אנגעקומען צו די דירה, מען האט אנגעהויבן אראפצונעמען, מען האט אים געזוכט, מען אנגעהויבן אראפצונעמען די קישענעס, די דאכענעס, די ליילעכער, אראפגענומען, און ביז אנגעקומען לתחתית ההר, אפאר דאכענעס פארן נאפאליאן האבן זיי אפגעלאזט. אויב ביז דא איז ער נישטא איז ער מסתמא ווייטער אויך נישטא. זיי האבן אפגעלאזט און זענען ארויסגעגאנגען און ער איז ניצל געווארן. ווען דער נאפאליאן איז אהיימגעקומען האט ער געשיקט רופן דעם אידן און געזאגט דו האסט מיר געראטעוועט דאס לעבן איך וויל דיר באצאלן וואס דו ווילסט נאר אויף דער וועלט. וואס דו ווילסט וועל איך דיר באצאלן. האט דער איד געזאגט פאר נאפאליאן ס'איז מיר אינטערעסאנט סתם צו וויסן ווי אזוי האט זיך דער קייסער געפילט ווען מ'האט אראפגענומען די דאכענעס די קישענעס. ווי אזוי האט זיך דער קייסער געפילט דעמאלטס. האט דער נאפאליאן געשריגן, דו מחוצף! אזוי רעדט מען צו א קייסער? חוצפה'ניק! שנעל האט ער געהייסן מ'זאל אים הענגען! מ'האט געהייסן עבדים משרתים יוצאים משרתים, נעמט מ'האט אים גלייך גענומען, מ'האט אים מ'האט אים מ'האט אים שוין געלייגט דעם שטריקל און דער איד האט זיך געבעטן על נפשו האט נישט ניין א חוצפה'ניק שנעל הענגען! און מ'האט אים שוין געלייגט די שטריקל מיט אלסדינג און מיט די אלסדינג, אין די לעצטע מינוט האט מען געדארפט ווארפן דעם קנאק, מיטן שטריקל, האט ער געזאגט לאזט אים אפ, האט ער אים געזאגט האסט פארשטאנען אזוי האב איך געפילט, האסט פארשטאנען אזוי האב איך געפילט, האט מען געפרעגט דעם נאפאליאן פארוואס האט ער אים עס געמאכט, האט ער געזאגט איך וויל זאל אים מסביר זיין ווי איך האב געפילט, ער וואלט עס פארשטאנען? ער וועט עס איינמאל פילן וועט ער פארשטיין, דאס איז טייטש אין דעם שפת אמת, דאס איז די פשט אין שפת אמת, ער זאגט למקום חברך אי אפשר שתגיע לעולם, פארגעס עס, נישט פארשטיין וואס ער גייט אריבער אויף אים, זיין תכונת הנפש, דו פארשטייסט זיין מצב, זיין אדמוני, זיין. די פארשטייסט נישט, די רייסט זיך מיט אים, די זאגסט אים קום חברך אי אפשר שתגיע לעולם. איין זאך האבן מיר, אונז האבן די הבטחה וואס די גמרא זאגט אין שבת קכ"ז, הדן את חברו לכף זכות דנין אותו לזכות, הדן, יא? איז דא א גרעסערע זאך מ'זאל מיר דן זיין לזכות מן השמים? איז דען דא א גרעסערע זאך? די בן יהוידע זאגט דארטן אויפן פלאץ א שטארקע חיזוק, ער זאגט הדן את חברו, עס שטייט דארטן לכף זכות דנין אותו לזכות. וואס איז די שינוי לשון? האסט אנגעהויבן הדן את חברו לכף זכות, פארוואס זאגסטו דנין אותו לזכות? זאגט דער בן יהוידע, על פי מה דאיתא בספרי קדמונים, דער פסוק אין תהלים י ח, ביום וידבר דוד לה' את דברי השירה הזאת, ביום הציל ה' אותו מכף כל אויביו ומיד שאול. וואס טייטש מכף כל אויביו? זאגן דארטן, זאגט דער בן יהוידע אז ס'שטייט א פשט אז א תפיסה בכף איז נישט קיין שטארקע תפיסה. ביד איז גאר א שטארקע תפיסה. מכף כל אויביו ומיד שאול בצרות של דוד המלך איז נעבעך געווען ביד שאול אסאך ביטערער אסאך מער געכאפט ווי ביי כף כל אויביו ווייל יד שאול מיד איז אסאך ערגער פון כף כל אויביו יא איז טייטשט בן יהוידע יעצט הדן את חברו לכף זכות איך קען אים נישט דן זיין איך בין נישט קיין מלאך איך קען אים נישט דן זיין אבער לכף ער נעמט אראפ ער איז נישט קיין אזא רשע מרושע ער האט אראפ גענומען איז שוין דנין אותו לזכות בשמים ווי ס'האט נאר דן געווען לכף זכות און מיט דאס שוין דן לזכות. מיט אז ער נעמט נאר אראפ, ער נעמט נאר אראפ, דו ווייסט דאך איך בין נישט קיין מלאך, אבער לכף זכות, עפעס. דער אייבערשטער בעט נישט פון קיין מענטשן וואס ער קען נישט, ער בעט פשוט פון די מענטשן וואס דו קענסט יא. נעם נישט דן זיי א רשע מרושעת, נעם אויך אן די גוטע זאכן, פארגעס נישט אין די גוטע זאכן וואס ער האט, יא? פארגעס נישט אין די גוטע זאכן. איינער איז אריינגעגאנגען דארטן צו.

זאגן יעדן איד מעלות, גיי קוק גיי קוק אין די מעלות. און רבותי, רבותי מיר האבן אלץ נישט ממשיך געווען, שטייט נאך די ערשטע מצוה אין תורה די וואך, די מענין נאך א וויילע, אבער די ערשטע מצוה דבר אל כל עדת בני ישראל ואמרת אליהם קדושים תהיו, רבותי תנו רבבה.

זאגט ער לומר שכל המקיים מצוה זו נקרא קדוש, ווען א מענטש איז א בורח מן העבירה זאל ער וויסן דאס הייסט קדוש, ובזה קיים מצות עשה של קדושים תהיו והוציא זכרון מצוה זו, בלשון זה של קדושים, פארוואס האט דאס די תורה גערופן מיט דעם לשון ווייל לומר שכל המקיים מצוה זו נקרא קדוש, זאגט דער אור החיים הקדוש, אז פארוואס איז דאס די איינציגסטע מצוה וואס שטייט דבר אל כל עדת בני ישראל, זאגט ער ווייל גיי זאג היינט פאר א בחור א אינגערמאן, איך בין א קדוש? אויף וועמען זאגט מען היינט א קדוש? איך ווייס עפעס א א רבי פון א ניינציג יאר. ניין ניין דו האסט א גרויסן טעות. קודם זאגט ער מצוה זו קדושים תהיו מצוה שישנה בכל אדם. יעדער איד זאגט ער שכל איש ישראל בקיימו מצוה זו קדוש יאמר לו. יעדע מצוה אין מענטש ער פארמאכט די אויגן ער בורח מן העבירה בבוא דבר עבירה לידו קדוש יאמר לו און מסיים דער אור החיים הקדוש ואין הדרגה בישראל שתהיה נמנעת מהשגה זו. ס'איז נישטא קיין שום די נידעריגסטע מענטש קען אנקומען צו דעם די נידעריג אין שאול תחתית האסט זיך יעצט מתגבר על יצרו ביסטו יעצט קדוש וואס איז מצוה קדושים תהיו ביסט יעצט א קדוש יאמר לו ביסט יעצט קדוש יאמר לו. קדוש יאמר לו. ער מיינט א קדוש איך ווייס וועמען. קדוש מצוה קדושים דאס איז די מצוה קדושים תהיו וואס איז א מצוה ווען יעדער איינער ווען ער איז א בורח מן העבירה זאל ער וויסן ער איז א קדוש. ס'איז געווען דא דער זשמיגראדער רבי זכרונו לברכה. יעצט אלע ווייסן די גמרא זאגט לא פחות עלמא ס'איז דא למד וו צדיקים נסתרים אין יעדן דור. למד וו צדיקים נסתרים. אבער די וועלט האט איין טעות, מען מיינט אז די למד וובניקעס זענען קבועים, ממילא הייבט מען זיי אן צו זוכן אין דימונה, אין אשקלון, אין יפו, איך ווייס ווי, מען גייט זיי אן צו זוכן, דאס איז א טעות, א למד וו א צדיק נסתר הייסט דער וואס האט געארבעט דעם אייבערשטן בדברים שבסתר, וואס נאר דער אייבערשטער ווייסט, ער איז, אז דו האסט געארבעט בדברים שבסתר ביסטו היינט א למ, קען זיין איינמאל איך און איינמאל דו, יעדן טאג איינער אנדערש, דאס איז נישט קבוע, דו האסט געארבעט.

וואס איז קדושים תהיו כי קדוש אני השם, וואס זאגט די כי קדוש האט מען עס אינעם סתם, זאגט ער אזוי ס'איז געווען איינער וואס האט געהאט א סופערמארקעט אבער נישט איין סופערמארקעט ס'איז געווען א גאנצע גאס מיט געשעפטן פון סופערמארקעט אין א גאנצע גאס א גאס מיט געשעפטן ס'האט זיך געטוהן דארטן אין אין דעם איז געווען עשירות מופלגת מיליארדן איז דארטן געווען האט געשטעקט דארט ס'איז געווען עפעס א יום וואס ער האט געדארפט אפלאזן די מדינה און ער האט נישט געוואוסט וואס מ'טוט דא, ווייל דאס גייט, טאמער דאס לאזט מען אזוי, ס'וועט גיין צוגרינד, גייען דא צוגרינד מיליארדן, מיליארדן גייט דא צוגרינד, וואס טוט מען דא? מ'וועט נישט קענען שלאפן ביינאכט, וואס טו איך דא? ס'איז מיליארדן וועלן דא גיין אין מיסט. ביז ס'איז אים איינגעפאלן עפעס א פרי מארגן אז אזוי האט ער געמאכט, ער האט צוגעגאנגען צו איינע פון די גרויסע פועלים זיינע, ער האט אים איבערגעגעבן דעם שליסל פון די סופערמארקעט, ס'איז נישט איין סופערמארקעט, ס'איז געווען א שליסל פון א גאנצע, און ער האט אים געזאגט, הער זיך איין, איך גיב דיר עס איבער, כ'בעט דיך, געב אכטונג אויף דעם, ווייל ס'איז דא דא מיליארדן. מ'דארף אכטונג געבן מ'זאל זיך פירן ווי ס'דארף צו זיין, ווייל אנישט מיליארדן גייט אין מיסט. שוין. און ער האט טאקע אכט און שוין. ער האט אים געגעבן דעם שליסל. דאס איז. צייל דעם הרב צבי, ס'איז אריבערגעגאנגען א חודש צוויי ער האט צוריקגעקומען פון די מדינה, און ער זעט פון די ווייטנס, פונעם ווייטנס איז אים נישט גוט געווארן. ער זעט דארטן ווי ס'איז טונקל, און ער האט שוין געשמעקט ס'איז עפעס נישט. און ער קומט אריין דארטן, אוי איז אים געווארן ביטער, איז אים געווארן ביטער און פינסטער, ער זעט א בולקע בולקע, נישט קיין סוחרים, נישט קיין קונים, נאר מען האט גע'גנב'עט סחורה, די גאנצע מיליארדן איז געגאנגען אין דר'ערד אריין, כל עמלו לריק, לריק, אינמיטן נאכט, עס איז געווען דריי אזייגער ביינאכט דעמאלטס ווען ער איז אנגעקומען, ער גלייך געגעבן א לויף ארויף צו דעם פועל, אנגעשריגן און גע'אטשקעט באקוק וואס דו האסט מיר געמאכט, זאגט ער וואס ווילסטו פון מיין לעבן, וואס הייסט וואס איך וויל, איך האב דיר געגעבן א שליסל.

דאס איז דאך קדושים תהיו. דאס איז דאך קדושים תהיו. אבער ווי זאגט די בית אברהם אז די פרשה הייבט זיך אן קדושים תהיו, און שפעטער איז ממשיך די אלע עריות, און שפעטער שטייט נאכאמאל והתקדשתם והייתם קדושים. נאך די אלע עריות שטייט נאכאמאל והתקדשתם והייתם קדושים. נישט אזוי? די תורה בעט א אידן קדושים תהיו, אבער אפילו ביסט געפאלן אבער געפאלן, אבער די תורה בעט דיר נאכאמאל והתקדשתם והייתם קדושים. דריי זיך צוריק נאכאמאל. פאר נאך די עריות. כאפט די חזר'ט איבער די תורה נאכאמאל והתקדשתם והייתם קדושים. אפילו ביסט געפאלן אבער גיב זיך א כאפ צוריק. גיב זיך א כאפ צוריק ווי זאגט רש"י קדושים תהיו יכול כמוני תלמוד לומר כי קדוש אני השם אלוקיכם אלע שטעלן זיך דאך וואס טייטש יכול כמוני? געהאט א הוה אמינא כמוני? אה? ווי דעם באשעפער? יכול כמוני? אור החיים הקדוש רעדט ארום וועגן דעם ווי אזוי יכול כמוני?

זאג מיר ניין, איך בין א קדוש, איך בין א חשוב'ע אינגערמאן, איך האב גדרים אין יראת שמים, איך בין נישט, איך, איך בין נישט, איך, איך האב גדרים אין יראת שמים, איך וועל זיך פירן ווי א מוגדר. הייבט זיך אן א נייער זומער, טאקע וויסן מיט גדרים און סייגים. א עת א לשון פון חינוך און שימפאזיען, אבי, אבי, אביסל קוקן ווי ראשונים האבן אנגעקוקט די מצוה פון קדושים תהיו. א מורא'דיגע לשון פון חינוך. חינוך ראשונים כמלאכים. די ער זאגט אין שין פא זיין זאגט ער אזוי ודע בני, אזוי אינמיטן שטיקל, די ודע בני ותהא מרגלא בפומך. ער בעט דיר די חינוך נישט דאס וויסן נאר ותהא מרגלא בפומך, עס איז כסדר איינחזר'ן. ותהא מרגלא בפומך. מה שאמרו זכרונם לברכה, עבירה גוררת עבירה, מצוה גוררת מצוה. וואס איז די טייטש? וואס איז די פשט אין דעם זאגט די חינוך? שאם תשית דעתך למלאות תאותך. פו, למלאות תאותך הרעה פעם אחת. תמשך אחריה כמה פעמים, וועט ער עס נאכשלעפן נאך אסאך מאל. אבער ואם תזכה להיות גיבור בארץ לכבוש יצרך ולעצום עיניך מראות ברע פעם אחת, יקל בעיניך לעשות כן כמה פעמים. אויב וועסט זיך איינמאל גוט ברעכן דעם יצר אויף די אויגן וועט שוין ווערן לייכטער שפעטער. דא זאגט ער, אם תשית דעתך למלאות תאותך הרעה פעם אחת, תמשך אחריה כמה פעמים, וועט עס נאכשלעפן אסאך מאל.

גיבור בארץ לכבוש יצרך ולעצום עיניך מראות ברע פעם אחת יקל בעיניך לעשות כן כמה פעמים הייב נאר אן כי קדוש אני השם איך וועל דיר העלפן האסט א טאטן א גביר ווי די קדושת ציון געזאגט איינער פארט פון אטוואצק קיין ווארשע ס'איז א פינעף הונדערט מייל מיט אבער איז ארויפגעגאנגען אויפן באן פרעגט ווי איז דער בחור אויפן ווארשעווער באן איי ער איז ווייט פינעף הונדערט מייל פון ווארשע אבער איז אויפן ווארשעווער באן דער רבונו של עולם בעט הייב אן די פרשת קדושים גיי אריין אין די פרשה

חיטים, שתי הלחם איז געווען פון חיטים שבועות מאכל אדם, זאגט דער זאגט דער מהרש א, ווייל די טעג איז נתעלה צו ווערן פון א בהמה צו א מענטש, פון א בהמה צו א מענטש, נו יעדן טאג מיט אביסעלע, מיט אביסעלע, דארף א מענטש בודק זיין אביסל, ווערן אויס בהמה אביסעלע, נתעלה ווערן פון א בהמה צו א מענטש, יא, אביסעלע ביי א ספירה.

זאגט איינער פון די מפרשים, דער איינער פון די מפרשים זאגט פשט, ביי די ספירה זאגט ער דארטן פשט, אז ס'איז דארטן א איינשפריץ וואס גיט, א דאקטער גיט פאר א בעיבי א איינשפריץ, פארוואס זאל נישט קומען קיין מחלות? מען גיט א איינשפריץ פאר א בעיבי זאל נישט קומען קיין מחלות, גיט מען א איינשפריץ. זאגט ער אז אנהייב זומער, היות אז זומער איז א זמן וואס דער יצה ר הייבט אן צו קאמאנדעווען רידערן, וועגן דעם האט דער רבוש ע געהייסן גלייך אנהויב ספירה די איינשפריץ לטהרנו ולקדשנו, דאס איז די ספירה, דאס איז די איינשפריץ לטהרנו ולקדשנו, דערפאר פלעגט מען אביסל זיך קאכן אביסל אין א רבונו של עולם. און רבותי, די עיקר די קדושים תהיו ווי חזל זאגן כל מקום שאתה מוצא גדר ערבה אתה מוצא קדושה.

א גדר אין יראת שמים, כל חד וחד בדידיה, א גדר אין יראת שמים. יעדער איינער פארשטייט אליינס וואס ער דארף ווי ער דארף. איינער דארף עס האלטן לצורך פרנסה, יא, חתם סופר זאגט די וואך די סדרה, ער זאגט די חתם סופר, ושרט לנפש לא תתנו בבשרכם, בבשרכם איז פרנסה, פאר בשרכם, מיט וועגן פרנסה מאך דיך נישט קיין שרט אין נפש, מאך נישט קיין חריצים אין דעם נפש וועגן צרכי פרנסה. גדרים און סייגים אין יראת שמים, ער זאגט יא פאר פרנסה. דער כתב סופר ברענגט ער ברענגט די וואך א מדרש, ישלח עזרך מקודש, אז ישלח עזרך פון ווי וועט קומען דיין הילף, מקודש מקידוש מעשים שיש ביו, נאר פון די גדרים אין יראת שמים, פון דעם וועט קומען דיין הילף. ער מיינט אז אזוי וועט ער מאכן די פרנסה. זאגט דער כתב סופר פארקערט, מקידוש מעשים שיש ביו. פון וואו נעמט זיך דאס מאן? פון א גדר, א שטייגער וואס הייסט עס א גדר, און דערציילט די וואך איז דא א לאו לא תשחית פאת זקנך, לא תשחית פאת זקנך, דערציילט א בחור פון דייטשלאנד איז צוגעגאן צו רבי שמעון שקאפ, צו רבי שמעון שקאפ, און האט אים געפרעגט א דבר פלא, ער זאגט אז ביי זיי אין דייטשלאנד איז געווען יראים און שלמים מדקדקים על כל קלה כבחמורה, מדקדקים.

איז דאס האט רבי שמעון שקאפ אים גענטפערט אז פארוואס ביי דעם לאו לא תשחית פאת זקנך פארוואס ביי די לאו איז געווען אזא ס'איז נישט אויף דעם קיין גדר אבער די חידושי הרים ברענגט דעם זעלבן אביסל אנדערש די וואך אין די ליקוטי הרים איז דא א מוראדיגע זאך די חידושי הרים ברענגט אז ס'איז געווען א וויכוח צווישן חכמים חכמי ישראל מיט צדוקים חכמי ישראל האבן געזאגט מ'דארף מאכן גדרים גדרים גדרים און די צדוקים האבן געזאגט אז מ'טאר נישט צופיל אנלייגן

היינט דארף מען אויף דעם, דארף מען אויף דעם א חידושי הרים? אבער צו פארשטיין יא, אז זאלסט וויסן אז דאס איז די מצוות קדושים תהיו די גדר, די גדר כל חד וחד בדידיה אנטלויפן פון אזעלכע כלים, איז מען מקיים א מצוות עשה דאורייתא, יא גייסט ארויף אויף א באס און זעסט איינעם מיט אזא כלי, אנטלויפסטו פאר אנדערע, און ווייטער דו ביסט מקיים א דאורייתא קדושים תהיו, דערווייטערסט זיך פון דעם? דערווייטערסט זיך פון דעם? געווען איינער ביי מיר דעם לעצטן נאכט דרײַ אזייגער ביינאכט וואס דער אייבישטער זאל אפהיטן נעבעך זיין שטוב שוין א חורבן איך וויל צוריק דער אינגערמאן האט געוויינט איך האב שוין געהערט בכיות נוראות אין שפיטעלער און פון אלמנות און ווייבער אבער בכיות וואס דער אינגערמאן האט דארטן געוויינט איך קען נישט פארשטעלן. קען נישט פארשטעלן ער האט ווי ער האט געשריגן און געוויינט ער ווייסט ער האט זיך אליין באגראבן דאס לעבן, אינגערמאן פון דא אין בני ברק, בני ברק'ע אינגערמאן, א היבשע לופטע, א כולל אינגערמאן מיט אלסדינג, ער האט געשריגן דארטן ארור רימון ארור מיגון, אויף אלע מיגונים אויף דעם האט ער געמאכט קולות, ווען דאס האט אים זיך די היבשע לופטן, ארור רימון ארור מיגון, די היבשע לופטן. ס'איז געשטאנען א פאר אינגעלייט דעמאלטס אינדרויסן, זיי קענען זיך ביז יעצט נישט בארואיגן פון די בכיות וואס דארטן איז געווען. נורא נוראות, איך זאג אייך, מ'האט נישט געהערט, מ'הערט נישט אזעלכע בכיות, מ'האט געזען דעם אינגערמאן, ווי ער שרייט ער האט זיך באגראבן דאס לעבן, ער האט א שטוב און וואס טוט מען? גארנישט און א גדר, א גדר, חזל האבן געזאגט א גדר, א האבער חכם. היינט דארף מען די גרויסע אמונה, היינט. אבער וואס? קומט ער אריין מיט א תירוץ פרנסה, זאגט די חתם סופר וסירת לנפש געבראכט אין גלות יתנו אפס ארחם, קומט די כתב סופר און ער זאגט ישלח עזרך מקודש, די עזר וועט זיין מקידוש מעשים שלך פון דעם וועסטו האבן פרנסה. די אנדערע זייט איז דא חברה, ס'איז דא איינער וואס האלט, ששש, דא איינער וואס האלט א גרויסן אפיס אין בית שמש אפילו אויף דעם,

פירן אזא ביזנעס אן קיין מעיל אזא אפיס, מען האט אים אנגעקוקט ביסט א נארמאלער מענטש? יא. ער איז היינט גאר גאר גאר גרויס, ער האלט היינט א גרויסע אפיס אין בית שמש, די אפיס איז קעגן די קיילען, ווייל ער האט געזען ווי ער איז גרויס געווארן, ער איז געווען נישט נארמאל גרויס געווארן, און עס איז געווען א אינטערעסאנטע זאך דעמאלטס, וואס ער האט געזען עס איז געווען די פערציגסטע טאג פון לג בעומר פון ווען מען האט עס מקבל געווען, די פערציגסטע טאג פון דעם קבלה, דעמאלטס האט ער געקריגן צוריק פון דעם וואס ער האט געארבעט אויף די נומבערס אויף א קאר.

האט ער געשריגן דעמאלטס צום עולם האט ער געזאגט איך האב זיך איינגערעדט איך מוז האבן די מעיל פאר די ביזנעס און נישט מעיל מעיל האט ער געזאגט ער מוז דאס האבן יענץ ער מוז האבן פאר די ביזנעס ווייל אן דעם קען ער נישט און היינט האב איך געזעהן אז די ביזנעס די גביר בין איך געווארן נאר ווייל איך האב עס נישט פון דעם פון דעם בין איך געווארן ישלח עזרך מקודש. דער חתם סופר זאגט קדש ורחץ כרפס יחץ, זאגט דער הייליגער חתם סופר, איינער וואס איז זיך מקדש און ער וואשט זיך, גדרים יראת שמים, ער קדש זיך, איז כרפס, כרפס איז דאך סמך פרך, דער ער איז חוצה דעם פרך זאל נישט דארפן אנקומען צו אים. קדש ורחץ כרפס יחץ, מען איז זיך מקדש און ער וואשט זיך, מקדש גדרים יראת שמים, כרפס יחץ איז סמך פרך, א מענטש האט סמך פרך לא עלינו, יא? יחץ ער חוצה דעם כרפס פרך זאל נישט דארפן אנקומען צו אים ער ממשיך ווייטער מגיד רחצה דער וואס זאגט פאר אנדערע זיך צו וואשן און ער זאגט זיי מוציא מצה זאלן אוועק נעמען דעם מריבות ארויס נעמען דעם מריבות און מידות טובות אזא איינער זאגט ער שלחן עורך אויף די וועלט צפון ברך אויף יענע וועלט און הלל נרצה הלל און מהלל זיין און מרצה זיין על כל פנים אבער צו וויסן וואס הייסט א קדוש'ער חת ס. די זאכן מיר פארשטיין וואס איז כי קדוש אני ה' וואס באבערט אויבן און אונטן באבערסט פון אלע זייטן ווען ס'דא אין זוהר הקדוש שטייט ביי כבד את אביך ואת אמך אז דא איז וואס כבד את אביך ואת אמך מאכילו ומשקהו מאכילו ומשקהו אויף יענע וועלט איז אויך דא מאכילו ווען די טאטע גייט אוועק איז דא איז דא כיבוד אב

און אין שטוב האט ער עס אוועק געלייגט אין די פאליצע פון די ספרים אונטער די ספרים פאליצע פון די ספרים אונטער די ספרים שוין רבי הלל זיין מאמע איז דעמאלטס איינגעשטאנען זיין מאמע האט געוואוינט ביי אים זיין מאמע איז געווען א טאכטער פון חפץ חיים זיין מאמע איז געווען א טאכטער פון חפץ חיים זי האט געוואוינט ביי אים איז רבי הלל זאקס דערציילט אז ער איז אראפ געגאנגען פיר אזייגער פארטאגס און ער זיצט אין סאלון זיין מאמע איז געווען עפעס אזוי צערודערט אויסער זיך האט ער געפרעגט וואס איז געשען מאמע? האט זי אים געזאגט, טאטע איז געווען דא! טאטע איז געווען דא! מען האט מיר באוויזן אזוי. אויפן ספרים שאפע האט מען באוויזן אזוי. אויפן ספרים שאפע. וואס זי דעמאלטס האט געכאפט די ספרים און ארויסגעלאפן און פארברענט. איר פארשטייט וואס הייסט כי קדוש אני השם? מען באבערט אויבן און אונטן, ער האט נישט געהאט קיין מנוחה אויבן, ווייל די טאכטער ביים טאכטער אונטן איז געווען דארטן אזעלכע ספרים חיצונים. יא, מען האלט כלי משחית, וויפיל מען באבערט אויבן, דער אייבישטער זאל אפהיטן, כי קדוש אני השם רבותי. וויסן דאס איז דאס איז ווי האט ער געזאגט דעם אהרן צבי דאס איז מיין ביזנעס דאס איז דאך די גאנצע פארקערט און גלאט בחורים אלע מען ווייסט נישט גדרים יראת שמים מען אנטלויפט פון דעם אויף גדר יראת שמים שטייט דער מהרש"א זאגט אין פרק קמא דסוטה א ספר חסידים אויך נאר אויף גדר יראת שמים צאלט מען שכר אויף די וועלט א גדר וואס ביסט נישט ווי שטייט אויף אלע א גדר יראת שמים דאס שכר אויף די וועלט ספר חסידים שטייט שאלו לזקן במה ארכת ימים האט ער זיי געזאגט אז ביי אים איז געווען די גדר פסק גדר, האט ער געזאגט אז ער האט נישט גערעדט אין מרחץ, אין בית מרחץ האט ער נישט גערעדט קיין דברי חול, אף על פי שמותר, אזוי שטייט מסכת סוטה, רבי יהודה החסיד אפילו מותר, אבער אבער איך האב נישט גערעדט, והואיל והוספתי גדר על דבורי הוסיפו ימים על שנותי, פארוואס האט מען מוסיף געווען אריכות ימים? שטייט אויף א גדר פארקערט, מענטש מאכט א גדר קדושים תהיו קדושים תהיו מיינט גדר, כל מקום שאתה מוצא גדר אתה מוצא קדושה. ווי האט ער געזאגט? איינער איז אריין געלאפן פון צענטן שטאק, אויפן צענטן שטאק! איז א מאמע צו געגאנגען, א מאמע, און זי זעט דארטן א, עס איז געווען א גדר אזא, און די מאמע איז צו געגאנגען, זי טרעפט א קינד, א קינד פון צוויי יאר אויפן גדר, שטילערהייט צו געגאנגען, זי האט אראפ גענומען דעם קינד, די מאן איז אהיים געקומען, האט זי אים געזאגט, מארגן זאלסט וויסן נישטא קיין מעשיות מארגן מוז דא זיין א גדר ביז אויבן ביזן דאך זי געווען זיכער מארגן קומט זי אריין זעט זי א גדר ביזן דאך זעט די זעלבע גדר די זעלבע גדר פונקט ווי נעכטן נאר זי טרעפט א צעטעלע די מאן האט איבערגעלאזט א צעטעלע שאלתי את פי דיין מורה הוראה ואמר לי ששיעור גדר היא עשרה טפחים הלכה עשרה א פוסק האט מיר געזאגט זי צודרייט אבער וואס האט עס מיט א פוסק ס'איז דאך דיני נפשות ס'איז נישט ער קען דאך אראפפאלן מינעם פסק, ער קומט ער האט א הכשר אויף דעם, די ווייסט דאך גוט וואס דאס איז כשר, ער האט דיר געזאגט ער לאזט, ער לאזט דא, אבער די זעסט דאך ווי נפשות גייען דא צו גרונד, די ווייסט דאך חורבנות וואס ווערט דא אין שטיבער, ס'איז כשר, קדושים תהיו כי קדוש אני ה', אויף דעם איז דא שכר אויף די וועלט, און די אייבערשטער זאל אונז טהרנו לקדשנו בקדושתך העליונה אמן סלה.